אקעי סאו די וואך נצבים וילך איים נאט דרייווינג סאו איי העוו טא וואק אר איים לעיט פאר שבת ס'כמעט שבת סאו כ'וועל דיר זאגן א משהו סאו על דרך וואס אונז האבן גערעדט לעצטע צוויי וואכן וועגן די נאמען פון די פרשה סאו דיס וויק איז ממש ווארקינג אוט וועל פאר מי ביקאז די טו פרשה'ס אר נצבים וילך וויטש איז נצבים מיינט שטיין זיך אוועק שטעלן וילך מיינט גיין סאו איטס אלסאו

א זאך וואס איך וויל זאגן א אנדערע נקודה וואס ס'איז אויכט א המשך צו וואס איך האב עוסק געווען די לעצטע שטיק צייט, איך וועל זאגן בעיסיקלי איז אזוי, אופס סארי, איף איי טערן איט בעק אזוי אקעי סאו בעסיקלי בעסיקלי די מעשה איז אזוי אז ס'איז דא א באוויסטע נקודה וואס אסאך מענטשן ווייסן אסאך מענטשן גייען מיט דעם און מ'דארף אביסל מסייג זיין אביסל מסביר זיין בעסער און די איידיע איז דעט אז א מענטש דארף זיין א הולך אזוי ווי וילך משה אם ענד דיס וויל קאם סאמהאו קאנעקטעד טו וואט איי וואס טאלקינג לאסט טיים. א הולך מיינט אז ער האלט אין איין גייען ס'איז דא א פסוק ונתתי לך נצבים מהלכים בין העומדים האלה און די בערש פשט איז אז די די מלאכים הייסן עומדים און זיי בלייבן אויף איין מדריגה און די איידיע פון א מענטש איז אז ער גייט כסדר מדריגה למדריגה און דאס איז אסאך אסאך שמועסן וועגן דאס נאו בעסיקלי. בעיסיקלי וואט איי טינק איז דעט דיס נידס טו בי קוואליפייד אין מעני וועיס, און ס'האט צוטון מיט די איידיע פון תשובה וואס כ'האב גערעדט אין אנהייב, אז תשובה קען נישט זיין נאר מען האקט נישט אפ פון וואס איז געווען, דאס איז תוהא על הראשונות, און איווען ביי ווען ס'איז עבירות איז אויך נישט ריכטיג אינגאנצן, ביקאז. דאס איז די איידיע פון וילך, איז בעסיקלי אין די וועסטערן וועלט אלסאו ווערי מאטש עקסעפטס דיס איידיע דעט דער איז לייק סאם קיינד אוו ליניער עליה כסדר א מענטש גייט ער ווערט גרעסער און גרעסער און גרעסער באט די פראבלעם איז אזויווי איך רעד די וואך אז ווען מען טראכט אזוי אין די ענד איז עס פאלט עס דורך ווייל אין די ענד שטארבט די מענטש און ער בלייבט האלט נישט אין איין גייען גרעסער און גרעסער מען קען זאגן תירוצים תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. און איך מיין אז ס'איז דא אביסל א טיפערע נקודה אין דאס, און עס האט צו טון אסאך מיט ראש השנה יום כיפור, מען קען, יעדער איינער קען נאך אליינס צוזאמשטעלן וועלכע נקודה ווי צו מדגיש זיין וואס, באט איך וויל נאר זאגן די יסוד, אז ס'איז דא אתם ניצבים היום, און רש"י זאגט ניצבים איז איז בעצם א נחמה, אז ער האט שוין געמאכט א, מענטשן ווערן דערשראקן פון די צ"ח קללות פון פרשת כי תבוא, וויטש איז.

און ס'דא אויך מתהלך לפני השם, אבער עומד לפני השם האט צוטון מיט די קאנצעפט פון תפילה און די קאנצעפט פון ווידוי און די קאנצעפט פון תשובה. און וואס ס'מיינט איז, דאס איז אמת אז ס'דא א סערטען ליניער, מ'דארף גיין, כסדר גיין מדריגה למדריגה און נישט בלייבן אויף די פלאץ, אבער מ'דארף מ'דארף אויכעט האבן א געוויסע קביעות, א געוויסע וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם אין עמידה אלא תפילה. עמידה אלא תפילה מיינט אז ווען איך קום, און סך הכל זאג איך אז.

און עקשעלי די די די סירקעל וואס איז דא וואס אונז טוען יעדע יאר תשובה און מען מאכט תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה די גאנצע סדר איז אין א געוויסע וועג א עמידה ווייל ס'שטייט שוין געשריבן און ווי יענער געזאגט יאסעלע האט זיך נישט געלערנט פון לעצט יאר אז ער געשטארבן ביקאז איטס נאט ריעלי איטס נאט ריעלי א מהלך איטס ריעלי א עומד און ריעלי איז דא אין די אנהייב און בעצם נצבים איז די פרשה וואס מ'האט אריינגעלייגט כדי ס'זאל נישט זיין די תוס' זאגט אויף די תכלה שנה וקללותיה. דער רשב י, ווייל נאך די גאנצע זאך כי תבוא איז דא נצבים, און נצבים מיינט אז פאר איין סעקאנד איז א פלאץ וואס איז נישט, ס'איז למעלה פון הליכה און עמידה, ווען מען זאגט על חטא שחטאנו לפניך מיינט מען אז איך שטיי יעצט לפניך וואס איז למעלה פון חטא און תיקון און עבירות און מצוות און יום כיפור און שטיין אזוי ווי מלאכים און ס'איז דא און ס'האט אויך צוטון מיט ראש השנה, כ'האב געטראכט וועגן א עמידה למשפט הייסט למשפטיך עמדו היום און אין די הלכה איז דא אפילו אז די בעלי דין דארפן שטיין ביי א משפט. און די, איך מיין אז דאס איז פארט פון די פחד פון ראש השנה אויך, ווייל מ'פרעגט א קשיא יעדע יאר, איז דאך דא רבי יוסי זאגט אדם נידון בכל יום, און לכאורה איז דא א צד אז די הלכה איז אזוי ווי אים, איז וואס דען לויט רבי יוסי דארף מען זיך שרעקן יעדע יאר טאג, איך מיין די די פראבלעם פון ראש השנה איז די עמידה, ווייל די פראבלעם פון ראש השנה איז אז איך זאג אז ס'גענדיגט, מ'האט גענדיגט פארמאכט די אקאונט פון לעצטע יאר, יעצט גייט מען דן זיין אויף לעצטע יאר און מ'גייט מחליט זיין די נעקסטע גאנצע יאר, סאו יעדן טאג איז כאילו ס'איז א מהלך וואס ס'גייט כסדר. ס'איז מען גייט און אקעי מ'האט געזינדיגט און אקעי מארגן האט מען תשובה געטון און היינט נאכט אדם נידון בכל רגע בכל שעה ס'איז נישט אזוי ווי עס איז נישט דא קיין נצבים היום נצבים היום איז אזוי ווי ראש השנה למשפטיך עמדו היום אז מ'שטעלט זיך אפ מ'פארמאכט די קעיס מ'קען שוין נישט יעצט תשובה טון ס'איז איין זאך פון בדין אז נישט דא קיין תשובה אינמיטן א דין תורה און עס מיינט אז דא שטעלט מען זיך אוועק און מ'טרייט צו מאכן א קביעות'דיגע מצב וואס איז די מציאות אזוי ווי די רמב"ם זאגט אדער די גמרא. אדם נידון, איז דער צדיק אדער דער רשע? טו מער מצוות דעי אדער מער עבירות? וואס הייסט די חילוק? יעצט דעי רגע טו איך א מצוה, יעדע רגע באשר הוא שם, ניין. ס'איז דא א געוויסע, א געוויסע אפ ניתוק וואס וואס איז די עמידה פון ראש השנה, און דעטס טאקע די חשש. אז וואס אונז טוען יום כיפור איז אונז נעמען די עמידה און אונז מאכן פון דעם א השם אשר עמדתי לפניו, אז מ'מאכט פון דעם א. א עמידה וואס זאגט אז ניין אז נאך אלע זאכן אז רייט מען עצום באומתן ווען עס איז דא אין די עמידה אליינס גופא צוויי א נקודה פון וואס איז א פראבלעם אזוי ווי ראש השנה און למשפטיך עמדו היום וואס איז א פחד ווייל מען קען שוין נישט כאילו תשובה טון דאס איז נישט קיין פלאץ פון מאוומענט ס'איז נישט קיין פלאץ וואס ס'לעבט ס'איז א געוויסע אין געוויסע זין איז עס געשטארבן ווייל מען ווייסט נישט וואס גייט זיין. נאכדעם פון דעם זאך גופא ווערט אתם נצבים היום איז דער כאילו דער חיזוק פון אתם נצבים היום איז הרי אתם נצבים היום דער לפני רבינו וילך איז איינע פון די ווערטער וואס די חז"ל זאגן אין פרשת וילך און אין ספר יהושע נאכמער איז חזק ואמץ און דער חיזוק פון וילך קומט זיך פון נצבים אז וילך מען גייט טאקע און אזוי ווי דער פסוק זאגט דארט מען גייט זינדיגן און ס'איז א געוואלדיגע פסוק און די פסוק דארף מען לערנען יעדע יאר מ'זאל נישט מיינען אז ס'איז עכט די וואו אשר וקם העם הזה רבותי מ'דארף עס זאגן אויף שובה דרשה.

עס איז שוין געשטאנען די גאנצע מעשה ווייסט מען שוין און די די גאנצע סדר וואס איז דא די גאנצע סירקל די גאנצע עליות און ירידות איז אויך שטייט שוין געשריבן אין א בוך עס שטייט שוין משה רבנו האט שוין געוואוסט וועגן דעם און מ'דארף נישט זיין קיין משה רבנו איז חכם עדיף מנביא מען ווייסט שוין פון די אז מען גייט זינדיגן נעקסט יאר און די עמידה דאס איז עמידה פון יום כיפור און פון די עמידה

דא איז קודם כאילו איף יו לוק עט איט אין די סירקעל יו סי אז מ'שטייט און מ'גייט נאכדעם שטייט מען נאך נח און לך לך מ'גייט ווייטער סאו די קיינד אוו דייעלעקטיק פון גיין און און וויסן און שטיין די שטייעדיגקייט און די גייעדיגקייט דאס איז די סדר פון די גאנצע סדר העולם און סדר החודש אלול תשרי און וואט ווער טינקינג עבאוט און יעדע איינס זאל האבן א גוט שבת און וויסן ווי צו שטיין ווי צו גיין.